זאגט די הייליגע גמרא, הייבן מיר אן בסייעתא דשמיא א נייע פרק, דף מ ה עמוד א', די משנה, מען וועט פרובירן אביסל מקצר צו זיין, און די שיעור איז מוקדש לעילוי נשמת מיין חשוב'ע שווער ר' פסח בן ר' יצחק מאיר, זאגט די הייליגע גמרא. אונז גיימער רעדן וועגן די חיוב זימון וואס איז דא ווען דריי אידן עסן צוזאמען, איז דא א חיוב פון זימון, זאגט די הייליגע משנה שלושה שאכלו כאחת ווען דריי מענטשן, האבן געגעסן צוזאמען ברויט, זענען צוזאמען געזיצן בשעת די סעודה איז חייבין לזמן, קען נישט יעדער זאגן זיך א בענטשן פאר זיך, נאר ס'איז דא א חיוב זימון, סאו אין דעם משנה שטייט צוויי חידושים, איין חידוש איז אז כ'דארף נישט האבן קיין צען, און דריי איז גענוג, און דריי שאפט זיך א חיוב, און צוויי אז די עצם זימון איז א חיוב, און. אזוי דארף מען בענטשן. א מענטש האט נישט קיין רעכט וועט מען זעהן באלד ברייתות, א מענטש קען נישט זאגן איך גיי מיר און איך לאז די אנדערע צוויי זיצן, אכל דמאי. דא דארף מען מאכן א שטיקל הקדמה, די משנה גייט יעצט אויסרעכענען געוויסע סארטן אכילות וואס האבן אין זיך א צד איסור, אבער אין וואס די צד איסור אין די אכילות גייען מיר זעהן אין די גמרא, דאס גייען מיר נישט יעצט אריינגיין ווייל עס איז נישט נוגע פארן היינטיגן שיעור, אפשר מען עס דערמאנען ברמז, איז געוויסע אכילות וואס האבן נאר א צד איסור און נאכאלץ די הלכה אז אויף אזא אכילה קען איך גיין מזמן זיין, אבער ווען איך עס א גראבע איסור, א זאך וואס איז אסור ממש באיסור גמור, למשל טבל, איז קענסטו נישט גיין זיין א פרומער נאכדעם מזמן זיין, ס'נישט דא קיין דין זימון, זאגט די הייליגע גמרא, משנה, אכל דמאי, דמאי איז א איסור מדרבנן, און אונז עמיר זעהן שוין אין די גמרא פארוואס מ'האט למעשה מיקל געווען אויף די איסור דמאי, הגם ס'איז גאנץ א שטארקע איסור, אדער א מעשר ראשון שניטלה תרומתו, די הלכה איז אז א לוי באקומט מעשר ראשון, נאכדעם וואס די לוי באקומט מעשר ראשון האט ער א דין מעשר, וואס. דאס רופט אן די משנה תרומתו, דאס איז די תרומה פונעם לוי, אויף פון די פארשען וואס ער האט באקומען, וואס די לוי האט באקומען, דארף ער אראפגעבן א צענטל פארן כהן, איז און נאכדעם איז עס חולין גמור און די לוי, און די לוי קען עס געהעריג עסן, סאו די מעשר ראשון שניטלה תרומתו, סאו פשט איז אז ס'איז מותר לכתחילה צו עסן, אבער ס'איז דא דא א צד איסור, וואס עמיר זעהן אין די גמרא וואס די פראבלעם דא איז, אדער מעשר שני והקדש שנפדו, מעשר שני. דארף מען דאך פודה זיין אויב מ'וויל עס עסן חוץ ירושלים און והקדש באלאנגט דאך פאר פאר באלאנגט דאך פארן בית המקדש און נפדו וואס כ'האב עס יא אויסגעלייזט איז דאך עס ווייטער לכאורה מותר צו עסן וואס די צד איז וואס די חידוש אין די משנה עמיר זעהן אין די גמרא וואס איז די חידוש ווייל ס'דא א הלכה מ'דארף צוגעבן א חומש די קענסט נישט מאכן א עפלס פאר עפלס עקסטשעינדזש ווען די ווען די ביסט פודה הקדש די דארפסט צוגעבן א פיפטל א מענטש האט נישט געפאלגט די הלכה. ס'איז חולין איז עס, אבער ס'איז דא דא א צד איסור, אדער והשמש שאכל כזית, א שמש איז למעשה נישט פארט פון די סעודה, דא איז ער געגאנגען ער האט יא געגעסן א כזית, איז והכותי אדער כותי דאס זענען גוים פון די פאלק כותים, וואס איז א גרויסע מחלוקת תנאים צו ס'איז דא א צו זיי זענען כותים גירי אמת אדער גירי אריות, ס'איז א שאלה אויף זייער גיירות, און די משנה נעמט אן אז זיי זענען געהעריגע אידן גירי אמת, איז מזמנין עליו. סאו ווי אונז שטייען מיר יעצט, די חידוש פון די פאל אין די משנה איז אז אפילו ס'איז דא א צד איסור, וואס די צד איסור עמער זעהן אין די גמרא, אבער ס'איז נישט אינגאנצן אסור, ס'איז ס'איז כ'קוק עס נישט אן ווי א ווי א מאכל איסור, איז מזמנין עליו איז דא א דין זימון, אבער ווען איך עס ממש א זאך וואס איז אסור אינגאנצן, אכל טבל, אדער יא א זאך וואס כ'האב נישט בכלל נישט גענומען קיין תרומות ומעשרות, אדער א מעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו, די לוי'ס מעשר וואס ער האט נישט אראפגענומען די חלק וואס ער דארף געבן פארן כהן. אדער מעשר שני והקדש שלא נפדו, אדער והשמש שאכל פחות מכזית, אז ער עסט פחות מכזית איז נישט דא קיין דין זימון, קען איך אים נישט מצרף זיין, אדער והנכרי, זיצן דא צוויי אידן, און דער דריטער איז א גוי, דער גוי, אין מזמנין עליו קען איך נישט מצרף זיין, נשים ועבדים וקטנים, אין מזמנין עליהן, עמער זען פשט אין די גמרא אז נשים ועבדים וקטנים מיינט כ'האב דא צוויי אידן, און דער דריטער איז אדער א פרוי, אדער א עבד, אדער א קטן, דעמאלטס איז אין מזמנין עליהן, אבער צווישן זיך, נאר דריי פרויען, צו כדומה, איז דא ברייתות אז. זיי מעגן יא אויב זיי ווילן, עד כמה מזמנין. בעצם איז שוין געשטאנען אז אויף צירוף פון זימון פעלט זיך אויס מ'זאל האבן געגעסן א כזית, עד כמה מזמנין ווען ווערט א חיוב זימון אז יענער זאל קענען מאכן די ברכה, אזוי זאגט רש"י, אם יתן לו הכוס לברך, ער זאל קענען זיין דער וואס איז מזמן על הכוס, דאס אויף דעם האבן מיר א מחלוקה, און מיט דעם זאל ער יוצא זיין אנדערע, ווייל אמאל איז דאך געווען די סדר אז איינער האט געבענטשט און האט יוצא געווען אנדערע, איז אויף דעם האבן מיר א מחלוקה, עד כזית. רבי יהודה אומר עד כביצה, האבן מיר צוויי שיעורים, וויפיל ס'פעלט זיך אויס געהאבן צו געסן אז דו זאלסט קענען זיין דער מזמן, דו זאלסט קענען זיין דער וואס בענטשט על הכוס און איז יוצא א צווייטן. מנא הני מילי זאגט די הייליגע גמרא פון וואו ווייסט מען בכלל אז די דין זימון איז בשלושה אז איך דארף האבן דווקא דריי מענטשן, אמר רב אסי, למעשה אונז זעמער אזוי צוגעוואוינט דערצו באט ס'איז א אינטערעסאנטע דין, נארמאל ס'איז דא א דין מנין צו כדומה וואו מ'איז אנגעקומען צו א דין זימון אז ס'דארף זיין בשלושה דרש'ט עס די גמרא פון צוויי פסוקים אמר רב אסי דאמר קרא גדלו עטס זאלטס לויבן דעם אייבערשטן ל ל גדלו לשם אי עטס גדלו איז דאך א לשון פון צוויי עטס צוויי מענטשן זאלטס לויבן דעם אייבערשטן איתי מיט מיר איתי איז א לשון יחיד סאו ס'איז מיך מיט נאך צוויי דאס איז דריי ונרוממה שמו יחדיו רבי אבהו אמר מהכא א ענליכע דרש כי שם השם אקרא איך וועל רופן דעם נאמען פונעם אייבערשטן הבו און עטס צוויי, זאלטס ברענגן גודל לאלקינו ווייל ענק זענען זיך מצרף צו מיר, האבן מיר ווייטער א יחיד מיט א רבים וואס צוזאמען איז עס דריי. אמר רב חנן בר אבא ברענגט אונז די גמרא נאך א הלכה וואס איך לערן ארויס פון די פסוק פון גדלו להשם איתי מנין לעונה אמן א איינער ענטפערט אמן נאך א ברכה שלא יגביה קולו יותר מן המברך דער האט געמאכט א ברכה אויף א געוויסע דו שריי אים נישט איבער העכער ווי יענעם, ס'נישט קיין כבוד פאר די ברכה, שנאמר שטייט פסוק גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדיו, פון די יחדיו זעה איך אז די קול דארף זיין גלייך אמר רבי שמעון בן פזי, א ענליכע הלכה מנין שאין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא, אמאל איז געווען די סדר ביי קריאת התורה איז געווען א מתרגם, דער עולם האט נישט געקענט קיין לשון קודש, מען האט נישט פארשטאנען וואס שטייט. פסוק, פלעגט זיין א מתרגם וואס פלעגט איבערטייטשן אלעס וואס דער בעל קורא האט געזאגט אויף אראמיש, סאו דער בעל דער מתרגם זאל נישט איבערשרייען דעם בעל קורא שנאמר שטייט אין פסוק משה ידבר והאלקים יעננו בקול אז משה האט גערעדט והאלקים און דער אייבערשטער יעננו בקול האט געענטפערט אין די קול פון משה שאין תלמוד לומר בקול די ווערטער בקול פעלט זיך נישט אויס והאלקים יעננו פארשטיי איך אז מען הערט דא א קול וואס פעלט אויס די ווערטער בקול מה תלמוד לומר בקול, בקולו של משה אין קול פון משה דא א וויכטיגע תוס' מען דארף אריין קוקן פירש רב אלפס לאמיך עס אליין טרעפן, דיבור המתחיל בקולו של משה, תוס' איז אביסל מסביר וואס די מעשה איז דא געווען, פירש רב אלפס בקולו של משה מסתמא משה בכל כוחו היה עונה, משה האט נישט געהאט קיין מייק סיסטעם ער איז געשטאנען אויפן בארג סיני האט ער געשריגן בכל כוחו אז גאנץ כלל ישראל זאל קענען הערן מען רעדט דא פון די אכט פון די עשרת הדיברות וואס דער אייבערשטער האט נישט אליין געזאגט פאר כלל ישראל און משה האט עס געדארפט איבערגעבן פאר כלל ישראל כדי להשמיע קולו לכל העם אבער הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער ווען ער האט איבערגעגעבן די אכט די זעלבע אכט מצוות פאר משה רבינו האט ער דאך גערעדט פנים צו אל פנים צו משה רבינו האט ער נישט געדארפט שרייען איז לא היה צריך להרים קולו שלא היה מדבר אלא למשה לבדו ואפילו הכי היה מגביה קולו דער אייבערשטער האט געמעטשט דעם זעלבן קול וואס משה רבינו האט האָט, וואָס משה רבינו האָט געמוזט נעמען די הויכע טענער אויפן באַרג סיני, כדי שלא יהיה קולו של משה, וואָס משה איז דער מתרגם לערנט תוספות, רם יותר, מקולו של הקדוש ברוך הוא שהיה קורא, זעען מיר דאָ אַז דער מתרגם זאָל נישט זיין העכער ווי דער, עס זאָל זיין איינשטימיג, עס זאָל זיין דער זעלבער קול. ווי דער בעל קורא. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער תניא נמי הכי אונז האמיר אזוי געלערנט אין א ברייתא, אין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא אז דער מתרגם זאל נישט רעדן העכער, און דא דארף מען צולייגן ווערטער די זעלבע זאך איז פארקערט אז דער בעל קורא זאל נישט זיין העכער פון דעם מתרגם, ואם אי אפשר למתרגם להגביה קולו כנגד הקורא, יעצט וואס אונז זאגן מיר אז ביידע דארף זיין גלייך, אז דער מתרגם אז דער בעל קורא זאל נישט זיין העכער פון דער מתרגם אויך נישט, אויב דער מתרגם קען נישט שרייען אזוי הויך ווי דער בעל קורא, דער בעל קורא האט א פעסטע שטימע און דער מתרגם האט נישט די שטימע, איז הייסט די ברייתא אז ימעך הקורא קולו, זאל דער בעל קורא נידערן זיין שטימע ויקרא און אזוי זאל ער ליינען אז דער מתרגם זאל עס קענען מעטשן אז זיך קענען צושטעלן צו די קול, זאגט די גמרא ווייטער איתמר, אונז האבן מיר געלערנט אין א ברייתא שניים שאכלו כאחת אין אונזער משנה איז געשטאנען אז די חיוב זימון זיך נאר ווען ס'איז דריי מענטשן עסן צוזאמען, וואס טוט זיך ווען צוויי מענטשן עסן צוזאמען, ס'פליגי רב ור' יוחנן, האמער א מחלוקת צווישן רב ור' יוחנן און די גמרא גייט מארגן מירצעשעם זאגן ווער ס'לערנט וואס, אבער דערווייל ווייסן אונז נישט חד אמר אם רצו לזמן צוויי מענטשן איז עס אפשענעל, אויב זיי ווילן קענען זיי מזמן זיין וחד אמר אם רצו לזמן אין מזמנין אז ס'איז נישטא קיין דין, ס'ארבעט נישט, ס'איז נישטא קיין דין זימון, דו קענסט, א זאך וואס א חיוב איז קענסט עס נישט טון אין מזמנין ביי צוויי גייט עס נישט פרעגט די גמרא תנן אונז האמיר געלערנט אונזער משנה שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן אז די גאנצע חיוב איז נאר ביי דריי ענטפערט די גמרא איז האלט מען נאך ביי די קשיא שלושה אין שניים לא ענטפערט די גמרא התם חובה. דארטן אין די משנה וואס מען רעדט פון דריי דארט שאפט זיך א חיוב אז איך מוז, הכא דא הכא דא ווען מען רעדט פון צוויי איז רשות, די תירוץ פון די גמרא איז אזוי פשוט אז די אחרונים פרעגן שוין וואס איז געווען די הוה אמינא פון די גמרא, עס איז דאך כמעט קלאר אז ביי שניים איז אם רצו און ביי שלשה איז דא א חוב און אונז מיר גייען ווייטער תא שמע פרעגט די גמרא פון א ברייתא, די גמרא גייט פרובירן אויפדרינגען די שאלה. אויב ס'איז אם רצו מזמנין אדער נישט ביי צוויי פון א ברייתא שלושה כשאכלו כאחד, דריי מענטשן וואס האבן געגעסן צוזאמען חייבים לזמן, זענען זיי מחיוב צו מאכן זימון ואין רשאין ליחלק, זיי האבן זיך נישט קיין רעכט גיין צוטיילן, איז פרעגט די גמרא שלושה אין שניים לא, זעסט דאך אז וואס אז דווקא דריי מענטשן ווען זיי. ווען זיי זענען צוזאמען דווקא זיי קענען מאכן זימון, אבער צוויי קענען נישט, וועגן דעם לאז איך נישט דעם דריטן אוועק גיין, וועגן דעם לאז איך נישט דעם דריטן אוועק גיין, ווייל די גאנצע זימון גייט דא צופאלן, און ווי תוס' זאגט שוין אויף אין רשאין ליחלק איז משמע אז נישט נאר ס'איז א פראבלעם אויף דעם וואס איז אוועק געגאנגען און די אנדערע צוויי זענען אקעי, נאר אפילו אויף די אנדערע צוויי וואס זענען געבליבן גייען זיי אויך נישט יעצט קענען מאכן קיין זימון דאך פשט איז אז ווען צוויי מענטשן זיצן צוזאמען האבן זיי נישט די ברירה פון מזמן זיין שלושה אין שניים לא ענפערט די גמרא שאני התם דקבעו להו בחובה די דריי מענטשן זענען געזיצן צוזאמען ס'האט זיך שוין געשאפט א חיוב פון גיין מזמן זיין מ'זאל יעצט טוישן סיטועשן און זאגן אז זיי האבן נישט קיין חיוב נאר זיי קענען עס יעצט טון אפשענעל און מרצונם הטוב דאס איז א נחות דרגא אונז האבן מיר א כלל ווי רש"י זאגט אז גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה ממילא איז אלץ בעסער אויב כ'בין שוין געווען אין אזא סעטינג אז ס'איז געווען דריי ס'האט שוין געהאט די חובה גיי איך עס זוכן אנצוהאלטן צו האבן די מעלה פון גדול המצווה צו האבן די מעלה פון חובה און נישט זאל זיין א רשות תא שמע. קום, איך העט ארויפדרינגען אונזער שאלה פון א אנדערע ברייתא השמש שהיה משמש על השניים, סאו האבן מיר דא דער שמש וואס ער באדינט צוויי, הרי זה אוכל עמהן אף על פי שלא נתן לו רשות, אונז נעמען מיר אן אז ער קען צוגיין צום טיש און אראפנעמען א פארציע, ווייל זיכער ווילן די צוויי מענטשן וואס זיצן דארט אז ער זאל זיך מצטרף זיין מיט זיי, און ער דארף אפילו נישט נעמען קיין רשות אויף די אכילה ווייל זיי ווילן האבן די מצוה פון זימון היה משמש על השלושה, אבער אויב זיצן דא דריי וואס בלאו הכי האבן זיי שוין א דין זימון הרי זה אינו אוכל עמהן קען ער נישט מיטעסען מיט זיי אלא אם כן נתנו לו רשות, איז האבן מיר דאך די זעלבע שאלה אז דא שטייט אז ווען די צוויי מענטשען זיצען צוזאמען מוזען זיי צוקומען צום שמש אז זיי זאלן קענען מקיים זיין מצות זימון און וועגן דעם איז ניחא להו איז דאך ווייטער געדרינגען אז צוויי מענטשען אליין קענען גארנישט, ענפערט די גמרא א ענליכע תירוץ שאני התם.

אז זיי געבן יא רשות פארן פארן פארן שמש ער זאל מיט עסן מיט זייער סעודה טאקע פאר דעם אז זיי זאלן קענען האבן די חוב און גיין פרובירן לערנען נאך א קליין שטיקל אויב ס'וועט גיין תא שמע אונז האבן געלערנט א ברייתא נשים מזמנות לעצמן ועבדים מזמנים לעצמן אין אונזער משנה איז געשטאנען אז צוויי מענער קענען נישט מצרף זיין א פרוי אבער פרויען צווישן זיך קענען יא מקיים זיין מצות זימון ועבדים מזמנים לעצמן און עבדים קענען מזמן זיין צווישן זיך טענה'ט די גמרא נשים ועבדים וקטנים אם רצו לזמן אין מזמנין. אה, אבער צוזאמשטעלן, די ברייתא זאגט דא אזוי אז ווען ס'איז נאר פרויען, נאר עבדים, קען עס ארבעטן, קטנים שטייט נישט קלאר, איך ווייס נישט, אבער א געמישעכטס פון נשים ועבדים, אדער עבדים מיט קטנים, גייט די גמרא באלד זאגן אז ס'איז פריצות, אפילו עבדים מיט קטנים האב איך מורא משום משכב זכר. די עבדים כנענים זענען געווען זייער פרוצים ממילא איך וויל נישט זיי זאלן זיך צוזאמזעצן, על כל פנים אזוי שטייט דא אין די ברייתא שטייט על כל פנים אז כמה וכמה פרויען קענען צוזאמען מאכן זימון פרעגט די גמרא והא מאה נשי כתרי גברי דמיין און ווי רש"י טייטשט דא איז פשט אזוי א פרוי האט נישט בעצם קיין חיוב זימון סאו פשט איז די גאנצע זאך איז א רשות איז דאך עס דומה צו ווען צוויי מענטשן ווי ווען צוויי מענטשן ווילן מזמין זיין וואס דארטן איז אויך נישט דא קיין חובה, וקתני נשים מזמנות לעצמן, זעסט דאך אז במקום וואס ס'איז נישט דא קיין חובה, און ס'איז נאר רשות, קען מען, און ועבדים מזמנים לעצמן די זעלבע זאך, זאל פון דא זיין א ראיה אז ווען איך האב נישט די חיוב קען איך גיין קען איך גיין מזמין זיין בתורת רשות, זאגט די גמרא, זייער א אינטערעסאנטע תירוץ, שאני התם דאיכא דעות, דא, כ'האב די סטראקטשער וואס פאדערט זיך כדי עס זאל זיין זימון. וואס איז די סטראקטשער וואס פאדערט זיך? עס פאדערט זיך דריי. פארוואס? איך האב א פסוק, די פסוק גדלו לה' אתי, וואס אין דעם לערן איך ארויס עס דארף זיין אתי מיט גדלו, עס דארף זיין איינס מיט נאך צוויי. כ'האב טאקע נישט די חיוב, באט כ'האב ווי ווי די רשות זאל חל זיין. כ'האב די סטראקטשער וואס דאס איז די צורה פון זימון. ווען איך רעד אבער פון צוויי מענטשן, לויט דער מאן דאמר וואס לערנט אז ס'איז נישטא קיין רשות ווייל נישט דאס מיינט זימון. זימון אין די פסוק מיינט דריי. אי הכי זאגט די גמרא אימא סיפא, אין די ברייתא שטייט נשים ועבדים אם רצו לזמן אין מזמנין, אמאי לא, האסטעך יעצט אויפגעטון זייער שיין אז ס'דא א דין דעות אז דריי מענטשן וואס וואס ס'איז די זעלבע צירוף פון גדלו לה' אתי קענען זיך מצרף זיין, וואס ארט איך ווען איך הייב אן מישן צווישן נשים ועבדים און תוס' זאגט אז די ווערטער אי הכי קומט נישט דא אריין וואס האט גארנישט מיט די גמרא'ס תירוץ ס'איז סתם אזוי א שאלה וואס איך דארף פארשטיין פארוואס טאר מען נישט מישן, ענטפערט די גמרא דאס אונז האמיר פריער געזאגט. קודם לאמיר ענדיגן די קשיא, אמאי לא והא איכא דעות ס'איז דאך דא די מעלה פון דעות איינמאל ס'איז דריי לאז זיי מזמין זיין ענטפערט די גמרא אז מישן קען איך נישט נשים מיט עבדים עבדים מיט קטנים קען איך נישט שאני התם משום פריצותא ווייל כ'האב מורא ס'וועט צוקומען צו לידי פריצות און לידי משום צניעות און ס'איז דאך נישטא דא קיין חובה גיי איך זיי נישט לאזן משום רשות זאלן גיין מזמין זיין און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא מ'זאל הערן בשורות טובות.